בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף ט ו, מ'הייבט אן דף ט ו עמוד א', עלף שורות פון אויבן, בעא מיניה ר' יוחנן מרבי ינאי, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען, אמר רבה בר רב הונא, אף אגב דאמר רבן גמליאל אתרוג אחר לקיטה כירק, ראש השנה שלו שבט, וואס טייטש? אונז האמיר געזען אז אתרוג איז אנדערש ווי אלע אנדערע אילנות, נארמאל א אילן האט מען געזאגט גייט מען בתר חנטה, ביי א אתרוג גייט מען בתר לקיטה, פון דעסטוועגן די ראש השנה פונעם אתרוג איז אזוי ווי אלע אנדערע אילנות ס'איז שבט, זאגט יעצט די גמרא, בעא מיניה רבי יוחנן מרבי ינאי, אתרוג ראש השנה שלו אימתי פרעגט ער טאקע ווען איז די ראש השנה פונעם אתרוג, אמר ליה שבט, האט ער טאקע געענטפערט שבט, וואס טייטש אלע אתרוגים וואס וואקסן פאר שבט מעשר'ט מען צוזאמען מיט די אתרוגים פון פאר שבט און נאך שבט מיט די אתרוגים פון נאך שבט. פרעגט ער אים ווייטער, שבט דחדשים או שבט דתקופה? וואס טייטש אזוי? בעצם איז דא צוויי ראש חודש שבט, איין ראש חודש שבט וואס אונז קען מיר, וואס דאס איז די חדשי הלבנה, יעדע יאר איז דא א חודש שבט, חוץ פון דעם איז דאך אויך דא די שנת החמה וואס איז לענגער ווי די שנת הלבנה, איז דריי הונדערט פינף און זעכציג טאג, אבער די שנת החמה איז צעטיילט אויף פיר, אויף פיר תקופות, תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי און תקופת טבת, די פיר תקופות פון די שנת החמה ווערן דאך אויך גערופן מיט לבנה'דיגע חדשים, ניסן, תמוז, טבת, תשרי, ס'איז אלץ לבנה'דיגע חדשים, קומט אויס אז די זון האט אויך חדשים, און די חדשים האבן אויך די זעלבע נעמען ווי די חדשי הלבנה, און במילא דרייסיג טאג נאך תקופת טבת הייבט זיך אן, איז בעצם די שבט פון די זון. און במילא, פרעגט דא רבי יוחנן פון רבי ינאי, קען זיין אז ראש השנה לאילנות איז די חודש שבט פון די זון, נישט די חודש שבט פון די לבנה, פארוואס? ווייל ביימער וואקסן סתם זאכן וואקסן, קומט דאך מכח די זון נישט מכח די לבנה און ממילא אפשר איז דאס די שבט אמר ליה האט רבי ינאי געענטפערט ניין דחדשים שבט מיינט די געהעריגע חודש שבט בעא מיניה רבא מרב נחמן ואמרי לה רבי יוחנן מרבי ינאי נאך אן איבעיא היתה שנה מעוברת מאי וואס איז טאמער א שנה מעוברת ס'דא צוויי אדר'ס וואס מיינט שבט צו מיינט שבט נארמאל שבט א חודש נאך טבת אדער אפשר שבט איז דווקא א חודש פאר אדר און ממילא אין א יאר וואס איז א איבער יאר איז דא צוויי אדר'ס איז די ערשטע אדר דאס איז די חודש פאר אדר שני די חודש פאר די לעצטע חודש פון יאר אפשר דאס די שבט די יאר אמר ליה האט אים ר' נחמן צו ר' ינאי געענטפערט ניין הלך אחר רוב שנים מען גייט נאך רוב יאר וואס טייטש נישט אדר א' נאר די געהעריגע שבט די חודש וואס הייסט שבט דאס איז די חודש וואס דארט איז ראש השנה לאילנות טאקע מ'האט געזען א מחלוקת בית שמאי בית הלל ס'איז נישט חודש שבט ס'איז טו בשבט אבער מען רעדט פון די געהעריגע שבט זאגט יעצט די גמרא ווייטער אמר רבה האט רבה געזאגט אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, פטורה מן המעשר ופטורה מן הביעור, ובת שביעית שנכנסה לשמינית, פטורה במעשר וחייבת בביעור. וואס טייטש אזוי? בעצם ווייסט מען דאך אלע אז פירות וואס וואקסט שמיטה האט א דין פון קדושת שמיטה, מען דארף עס מפקיר זיין, אז מען נעמט עס אריין אין שטוב דארף מען זיך פירן מיט דעם כל מיני הנהגות פון קדושה, יעצט אז מען טראגט עס אריין אין שטוב איז אויך דא נאך א חיוב לגבי פירות שמיטה, די חיוב פון ביעור. וואס טייטש אז ווען די פירות צו ירקות צו וואס זאל נאר נישט זיין ענדיגן זיך אין פעלד, די בעלי חיים האבן עס מער נישט, איז אין יענע צייט אין יאר דארף מען עס ארויס טראגן פון שטוב און עס מבער זיין, ס'דא זאגן מ'דארף עס אינגאנצן מבער זיין, צו מען דארף עס צוריק מפקיר זיין, על כל פנים ס'דא א חיוב ביעור אויף פירות שמיטה. יעצט אזוי, דא רעדט רבה פון א אתרוג, א אתרוג האט מען געזען איז דא געוויסע זאכן

ס'טייטש מ'האט טאקע געזען ס'דא קדושת שביעית, מ'דארף זיך פירן מיט דעם בקדושה, אבער וואסערע פרי הייסט א שמיטה'דיגע פרי? ווענדט זיך אין די חנטה, אזוי איז די דין ביי א בוים, טאמער ס'האט חונט געווען שמיטה, האטס א דין פון א שמיטה'דיגע פרי, טאמער ס'האט חונט געווען פאר שמיטה די זעקסטע יאר, האטס נישט קיין דין פון קיין שמיטה'דיגע פרי, איז די אתרוג איז טאקע דומה צו א בוים מיט דעם, אז טאמער די אתרוג האט חונט געווען פאר שמיטה, האטס נישט קיין דין פון א שמיטה'דיגע אתרוג, טאמער ס'האט חונט געווען שמיטה יא, נאר וואס דארט איז דא א מחלוקת צווישן רבן גמליאל און ר' אליעזר, וואס איז דין לגבי מעשר? רבן גמליאל האלט אז לגבי מעשר איז א אתרוג דומה לירק, דארט גייט מען יא בתר לקיטה נישט בתר חנטה, און ר' אליעזר האלט ניין, א אתרוג איז אינגאנצן דומה צו א בוים, אלעס גייט מען בתר חנטה. יעצט אזוי נאך איין זאך דארף מען אויסרעדן, אז פירות וואס וואקסט שמיטה זענען פטור פון מעשר, ס'טייטש שמיטה'דיגע פירות דארף מען נישט מעשר'ן, מ'לערנט עס ארויס פון כמה פסוקים, נאר וואס? ס'איז דא א שאלה אין די ראשונים וואס טוט זיך? און אונז עמיר לערנען ווי עס קוקט אויס ווי רש"י האט געלערנט, אבער עס איז דא א שאלה וואס מיינט אז עס איז פטור פון מעשר, צי פשט אז היות וואס ס'איז א שמיטה'דיגע פרי איז עס פטור פון מעשר, ס'טייטש דאס אליין אז ס'האט געוואקסן די זיבעטע יאר דאס פטר'ט עס פון מעשר, אדער אפשר ניין, די סיבה וואס ס'איז פטור פון מעשר איז ווייל ס'איז הפקר, היות ס'איז א שמיטה'דיגע פרי איז עס הפקר, אז ס'איז הפקר איז עס פטור פון מעשר, אבער ס'איז נישט קיין דין אין די שמיטה, נאר ס'איז א דין אין די הפקר, אזא מחלוקת איז דא, רש"י נעמט אן אז ס'האט צוטון מיט די הפקר אזוי משמע פון רש"י, און אזוי עמיר אונז דא אננעמען ביי אונזער סוגיא, איז אזוי, לאמיר דא צונעמען די ווערטער דא פון רבה, רבה זאגט אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, וואס אונז וועט דאס רופן א זעקסע זיבענע אתרוג, וואס מיינט א זעקסע זיבענע אתרוג? פשט אזוי, ס'האט חונט געווען די זעקסטע יאר, און מ'האט עס מלקט געווען די זיבעטע יאר די יאר פון שמיטה, איז אויף דעם זאגט רבה, ס'פטור פון מעשר, ופטורה מן הביעור. מען דארף עס אויך נישט מבער זיין, וואס? מען וועט זען, די גמרא וועט עס צונעמען, וואס פשט פטורה מן המעשר פטורה מן הביעור, בעצם נארמאל וואלט דאס געדארפט זיין א סתירה, ווייל פטורה מן הביעור איז פשט מען דארף עס נישט מבער זיין, איז פשט ס'האט נישט קיין דין פון שמיטה'דיגע פירות, טאמער ס'האט נישט קיין דין פון שמיטה'דיגע פירות, פארוואס איז עס פטור פון מעשר? וואלט עס געדארפט זיין מחויב במעשר, עמיר זען די גמרא, זאגט רבה ווייטער,

רבה האט געהאט א ספק, ער האט נישט געוואוסט צו ביי א אתרוג גייט מען בתר חנטה צו מען גייט בתר לקיטה, און במילא האט רבה געזאגט אז מיר גייען אלעמאל לחומרא, א זעקסע זיבענע אתרוג ווען מיר גייען לחומרא, היות מ'האט עס מלקט געווען די זיבעטע יאר, עמיר זאגן לחומרא ס'האט א דין פון א שמיטה'דיגע אתרוג, און במילא פארדעם איז עס פטור פון מעשר.

וואלט מען עס געדארפט מבער זיין, איז א סימן אז רבה האלט אז מען גייט בתר חנטה, היות טאקע וואס די אתרוג האט חונט געווען די זעקסטע יאר, האט עס נישט קיין דין פון א שמיטה'דיגע אתרוג, פארדעם איז עס פטורה מן הביעור, אבער אויב אזוי הכי תיחייב במעשר, זאל עס זיין מחויב במעשר, ווייל טאקע עס איז נישט קיין שמיטה'דיגע אתרוג, זאל מען עס דארפן מעשר'ן, קומט אויס למעשה איז שווער אויף רבה נאר די איינע נקודה ביי די זעקסע זיבענע אתרוג, היות וואס מען גייעט בתר חנטה, ס'האט כונה געווען ערב שמיטה נישט שמיטה, ס'האט נישט קיין דין פון קיין שמיטה'דיגע פירות, אויב אזוי זאל עס זיין מחיוב במעשר, די סיפא שטימט זייער גוט, ווייל ס'טאקע די סיפא רעדט זיך פון א זיבענע אכטע אתרוג וואס האט חונט געווען שמיטה, און אזא סארט אתרוג איז טאקע פטור פון מעשר, און חייב בביעור אזוי ווי אלע אנדערע פירות שמיטה. אמר ליה, ענטפערט רבה, איך וועל דיר זאגן פארוואס ס'איז פטור פון מעשר אפילו ס'איז נישט קיין שמיטה'דיגע אתרוג. זאגט רבה, יד הכל ממשמשים בה, ואת אמרת תחייב במעשר? ס'טייטש אזוי, זאגט רבה די פעלד דא, די אתרוג וואס וואקסט דא, די זעקסע זיבענע אתרוג וואס האט חונט געווען די זעקסטע, ס'האט חונט געווען פאר שביעית, אין הכי נמי ס'איז נישט קיין שמיטה'דיגע אתרוג, אבער וואס? ס'ליגט דאך דא אין פעלד, די פעלדער אין א יאר פון שמיטה, זענען הפקר, מענטשן דרייען זיך דא אין גרויסן, יעצט, די אתרוג איז נישט קיין שמיטה'דיגע פרי בעצם, מענטשן טארן דאס נישט צורירן, ס'באלאנגט נישט פאר קיינעם, ס'באלאנגט פארן באלעבאס, אבער פון דעסט וועגן, במציאות, זאגט רבה, דרייט זיך יעדער און יעדער טאפט אלעס אן און יעדער נעמט, מ'גנב'עט, מ'נעמט, מ'טוט, מ'טוט וואס מ'וויל, סוף כל סוף קומט אויס, אז ס'איז הפקר, קען זיין להלכה איז עס נישט הפקר, אבער במציאות איז עס הפקר, און במילא זאגט רבה פאר דעם איז עס פטור פון מעשר, וואס טייטש, ס'איז הפקר און יעדע הפקר'דיגע זאך איז פטור פון מעשר, איז דאס אויך פטור פון מעשר, אבער נישט פשט, טאקע ווייל כ'בין חושש אז אפשר איז דאס א שמיטה'דיגע אתרוג, ניין, ס'איז טאקע נישט שמיטה'דיג, און ס'איז פטור פון מעשר. ורב המנונא אמר, רב המנונא קריגט זיך אויף רבה, זאגט ער בת שישית שנכנסת לשביעית לעולם שישית, און בת שביעית הנכנסת לשמינית לעולם שביעית, וואס טייטש בעצם איז ער מסכים צו אלעס וואס רבה זאגט, מ'גייט בתר חנטה, און מילא א זעקסע זיבענע אתרוג האט נישט קיין דין פון א שמיטה'דיגע אתרוג, ס'איז א זעקסע, ס'האט חונט געווען די זעקסטע, ס'האט א דין ווי א זעקסע. א זיבענע אכטע אתרוג, האט חונט געווען שמיטה, האט א דין ווי א שמיטה'דיגע אתרוג. נאר אויף איינע נקודה קריגט זיך רב המנונא אויף רבה, און ער זאגט די פשעטל פון רבה, אז היות אז מענטשן טאפען עס אן, קוק איך עס אן הפקר'דיג ס'איז פטור פון מעשר, פון דעם האלט נישט רב המנונא. רב המנונא זאגט מען קוקט נאר בפועל, איז עס טאקע הפקר? אז ס'איז נישט הפקר איז עס חייב במעשר. און במילא זאגט רב המנונא, אז א זעקסע זיבענע אתרוג, האט חונט געווען די זעקסטע, ס'איז נישט קיין שמיטה'דיגע אתרוג.

אן אתרוג א זעקסע א זיבענע, וואס האט חונט געווען די זעקסטע, מען האט עס מלקט געווען די זיבענע, איז די דין אזוי, פטורה מן המעשר און פטורה מן הביעור, פון ביידע איז עס פטור סיי פון מעשר און סיי פון ביעור, דאס איז בעצם פונקט ווי רבה'ס ווערטער, נאר וואס ר' שמעון בן יהודה לייגט דא צו די טעם, ער זאגט די טעם, שאין לך דבר שחייב במעשר, אלא אם כן גדל בחיוב, ונלקט בחיוב, ס'טייטש ווען איז א זאך חייב במעשר, נאר א זאך וואס איז אלעמאל געווען ביי א מענטש, האט אלעמאל באלאנגט צו א מענטש, ס'איז קיינמאל נישט געווען א צייט וואס ס'איז געווען הפקר, וואס איז געווען פטור פון מעשר, און במילא די אתרוג די זעקסע זיבענע, וואס אין די זעקסטע יאר איז עס טאקע געווען מחיוב במעשר, אבער די זיבעטע יאר מענטשן האבן עס אנגעטאפט, מענטשן האבן עס צוגערירט, און במילא זאגט רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון אז אזא אתרוג איז פטור פון מעשר, אפילו טאקע ס'איז אויך פטור פון ביעור, פארוואס איז פטור פון ביעור? ווייל ס'איז נישט קיין שמיטה'דיגע אתרוג, אבער ווי נישט ווי מענטשן האבן עס צוגערירט, די זעלבע סברה ווי רבה, איז פאר דעם האט עס א דין פון הפקר, איז עס פטור פון מעשר. ווייטער אבער, דא זאגט רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון א גרעסערע חידוש, זאגט ער בת שביעית שנכנסת לשמינית, אן אתרוג א זיבענע אכטע, וואס האט חונט געווען די זיבעטע, און מען האט מלקט געווען די אכטע, וואס ביז יעצט האבן מיר געזען, ביי אזא סארט אתרוג, איז סיי רבה, סיי רב המנונא זאגן, אז היות ס'האט חונט געווען די זיבעטע, איז עס א שמיטה'דיגע אתרוג, און ממילא איז עס חייב בביעור און פטור פון מעשר, איז דא קריגט זיך ר' שמעון בן יהודה בשם ר' שמעון, און ער זאגט פטורה מן המעשר און פטורה מן הביעור ס'איז פטור פון ביידע, פארוואס? שאין לך דבר שחייב בביעור, אלא אם כן גדל בשביעית ונלקט בשביעית, זאגט ער א געוואלדיגע חידוש, וואס מען זעט נישט נערגעץ נאך אזא חידוש, נאר ער זאגט עס, אז כדי א זאך זאל זיין מחויב בביעור, מוז עס זיין אינגאנצן אין שמיטה, וואס טייטש די אכטע יאר איז נישט דא קיין חיוב ביעור, און ממילא אפילו א פרי וואס איז א שמיטה'דיגע פרי, ווייל מען האלט יעצט די אכטע יאר, איז עס פטור פון ביעור. און פאר דעם טאקע די אתרוג וואס א זיבענע אכטע אתרוג, אפילו טאקע ס'האט חונט געווען די זיבעטע ס'האט חונט געווען שמיטה, און ס'איז א שמיטה'דיגע אתרוג, אבער ס'איז פטור פון ביעור, ווייל מ'האלט יעצט למעשה די אכטע יאר. אזוי האלט ר' שמעון בן יהודה בשם ר' שמעון. פרעגט די גמרא, רישא קשיא לרב המנונא, פון די רישא פון ר' שמעון בן יהודה בשם ר' שמעון איז שווער אויף רב המנונא, ווייל מ'זעט קלאר ער זאגט ווי רבה אז אויב מענטשן טאפן דאס אן איז עס הפקר'דיג און ס'איז פטור פון מעשר. רב המנונא האט נישט אזוי געהאלטן, ס'איז א קשיא אויף רב המנונא. סיפא, קשיא בין לרבה בין לרב המנונא, און די סיפא איז שווער אויף ביידע, סיי אויף רבה סיי אויף רב המנונא, ווייל רבה און רב המנונא האבן ביידע געזאגט אזוי ווי מען האט געשמועסט אז א זיבענע אכטע אתרוג האט א דין פון א שמיטה'דיגע אתרוג, ס'איז פטור פון מעשר, און חייב בביעור, און דא זאגט רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון אז ס'איז פטור פון ביעור, ענפערט די גמרא תנאי, ס'טייטש אזוי, האסט טאקע דא א רבי שמעון וואס קריגט זיך אויף רבה רב המנונא, אבער פון די אנדערע זייט האבן רבה רב המנונא א תנא וואס האלט ווי זיי, און במילא קענען זיי האלטן ווייטער זייער שיטה. דתניא, ווייל מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אזוי, אמר רבי יוסי, אבטולמוס העיד משום חמשה זקנים, אבטולמוס האט עדות געזאגט משום חמשה זקנים, אז אתרוג אחר לקיטתו למעשר, ווען ס'קומט צו מעשר, איז ביי אתרוג גייט מען בתר לקיטה, ורבותינו נמנו באושא ואמרו, און רבותינו, די חזל זיי האבן זיך צוזאם גענומען אין אושא און זיי האבן געזאגט זיי האבן זיך געקריגט אויף אבטולמוס און זיי האבן געזאגט אחר לקיטתו בין למעשר בין לשביעית נישט נאר אויף מעשר גייט מען בתר לקיטה נאר אויך לענין שמיטה און די גמרא פרעגט גראד שביעית מאן דכר שמי' ווער דא דערמאנט שמיטה אבטולמוס האט נישט גערעדט פון שמיטה ער האט גערעדט פון מעשר זאגט טאקע די גמרא חסורי מיחסרא והכי קתני עס פעלט דא א שטיקל מען דארף זאגן אזוי אז אבטולמוס האט געהאלטן אז אתרוג אחר לקיטתו למעשר ואחר חנטה לשביעית, וואס טייטש אז ווען ס'קומט צו שמיטה גייט מען בתר חנטה, ווען ס'קומט צו מעשר גייט מען בתר לקיטה, אזוי ווי אונז האבן געזען טאקע ביז יעצט, ורבותינו נמנו באושא וגמרו, און רבותינו באושא זיי האבן זיך געקריגט אויף אבטולמוס, און זיי האבן געזאגט א מורא'דיגע חידוש, אחר לקיטתו בין למעשר בין לשביעית, זיי האלטן מ'גייט אלעמאל בתר לקיטה, סיי לענין מעשר, און סיי לענין שמיטה, ס'טייטש אפילו לענין שמיטה, מ'האט דאס קיינמאל נישט געזען, אפילו לענין שמיטה גייט מען אויך בתר לקיטה, דאס איז די חידוש פון רבותינו באושא, אבער על כל פנים האמער דא אבטולמוס, וואס אבטולמוס האט געזאגט אז אן אתרוג כלפי שביעית גייט מען בתר חנטה, וואס פשט מ'גייט בתר חנטה? פשט איז אז אן אתרוג א זעקסער זיבענע גייט מען בתר חנטה, מ'זאגט ס'איז א זעקסער און ממילא איז עס חייב במעשר און פטור מביעור, א זיבענע אכטע אתרוג האט א דין פון א זיבענע מ'גייט בתר חנטה א שמיטה'דיגע אתרוג און ממילא איז עס חייב בביעור און פטור ממעשר וואס רבה רב המנונא האבן טאקע געהאלטן ווי די אבטולמוס און במילא האבן זיי נישט קיין פראבלעם אז רבי שמעון קריגט זיך קומט אויס למעשה אז אונז האמער דא כמה שיטות בנוגע צו דעם אתרוג אינעם שמיטה יאר מען מיר איבערחזרן די שיטות קודם כל האמער געזען דף י"ד עמוד ב די משנה אין ביכורים, דארט האט מען געזען א מחלוקת רבן גמליאל ר' לעזער, ר' לעזער האט געהאלטן אתרוג שווה לאילן לכל דבר, אז א אתרוג האט א דין אינגאנצן ווי פירות האילן, קומט אויס לויט ר' לעזער אז אן אתרוג גייט מען אלעס בתר חנטה, סיי לענין מעשר סיי לענין שמיטה, דאס איז ר' לעזער, שפעטער האט מען יעצט געהאט די רבותינו נמנו באושא וגמרו וואס זיי זאגן פונקט פארקערט פון ר' לעזער, זיי זאגן אז סיי לענין שמיטה און סיי לענין מעשרות גייט מען ביי אתרוג בתר לקיטה, וואס טייטש די הפך גמור פון ר' לעזער, שפעטער האט מען געהאט טאקע דארט ר' לעזער, ווער קריגט זיך אויף ר' לעזער אין די משנה ביכורים? רבן גמליאל, וואס זאגט רבן גמליאל? רבן גמליאל זאגט אז ביי א אתרוג לגבי שמיטה גייט מען בתר חנטה, לגבי מעשרות גייט מען בתר לקיטה, אזוי איז געווען די שיטה פון רבן גמליאל, יעצט האט מען דא אויך געזען אבטולמוס, האלט פונקט ווי רבן גמליאל, אז לגבי שמיטה גייט מען בתר חנטה, לגבי מעשרות גייט מען בתר לקיטה, נאר וואס דען, טאקע בשיטת רב המנונא און בשיטת רבן גמליאל איז דא א מחלוקת פון רבה רב המנונא, ס'טייטש רבה רב המנונא האלטן ווי רבן גמליאל און אבטולמוס אז לגבי שמיטה גייט מען בתר חנטה, און פאר דעם טאקע א זעקסער זיבענע אתרוג וואס האט חונט געווען די זעקסטע איז פטור מן הביעור ווייל ס'איז נישט קיין שמיטה'דיגע אתרוג, די שאלה נאר איז וואס טוט זיך מיט מעשרות, צי זאגט מען אז למעשה בפועל איז דאס הפקר אזוי ווי רבה האט געזאגט מענטשן טאפען עס אן איז פארדעם איז עס פטור פון מעשרות אדער ווי רב המנונא האט געזאגט ניין היות וואס ס'איז נישט קיין שמיטה'דיגע אתרוג ס'איז נישט טאקע הפקר און במילא איז עס מחיוב במעשר דאס איז רבה רב המנונא בשיטת רבן גמליאל בשיטת אבטולמוס שפעטער האט מען געזעהן די שיטה פון רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון וואס מ'האט געפרעגט פון דער ר' שמעון אויף רבה רב המנונא וואס ער וואס ר' שמעון האלט אז כדי אן אתרוג זאל האבן א דין שמיטה דארף סיי די לקיטה און סיי די חנטה ביידע זיין שמיטה און פאר דעם האלט ר' שמעון אז א זיבענע אכטע אתרוג אדער א זעקסע זיבענע אתרוג ביידע זענען פטור פון ביעור און פון מעשרות א שיטה מחודשת. זאגט יעצט די גמרא ווייטער איתמר מיר האבן געלערנט ר' יוחנן וריש לקיש אמרי תרווי' אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית א זעקסע זיבענע אתרוג לעולם שישית האט א דין ווי א זעקסע אתרוג, וואס האט שוין נישט קיין שמיטה'דיגע אתרוג, און ממילא איז עס פטור פון ביעור, און חייב במעשר, זיי זאגן דא בעצם פונקט כשיטת רב המנונא, כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, ווען רבין איז געקומען פון ארץ ישראל האט ער נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן, אז אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, אפילו כזית ונעשית ככר, חייבין עליה משום טבל, ס'הייסט שרבי יוחנן האט נישט נאר געזאגט לעולם שישית א פשוטע לשון, ער האט נאך געזאגט אזא גוזמא מ'זאל עס געדענקען, האט ער געזאגט אפילו אזא סארט אתרוג וואס האט חונט געווען די זעקסטע יאר ערב שמיטה און ס'האט בקושי געוואקסן א כזית שמיטה אליין די זיבעטע יאר איז געוואקסן אזוי גרויס ווי א ככר זאלסט נישט מיינען ס'האט א דין ווי א שמיטה'דיגע אתרוג נאר ס'איז חייבין עליה משום טבל ס'איז מחיוב במעשרות פארוואס ווייל ס'איז טאקע א זעקסע אתרוג ווייטער כשיטת רב המנונא זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מ'האמיר געלערנט א ברייתא אילן שחנטו פירותיו קודם חמשה עשר בשבט א בוים וואס האט געמאכט א חנטה פאר חמשה עשר בשבט דא רעדט מען נישט פון א אתרוג נאר יעדע בוים מתעשר לשנה שעברה דארף מען מעשר'ן מיט די פירות פאר חמשה עשר בשבט, און טאקע טאמער ס'איז א יאר וואס מ'איז חייב צו געבן מעשר שני דארף מען געבן מעשר שני, ווייטער אחר חמשה עשר בשבט מתעשר לשנה הבאה, נאך חמשה עשר בשבט גייט מיט'ן קומענדיגע יאר, און טאקע טאמער קומענדיגע יאר איז מעשר עני דארף מען געבן מעשר עני. אמר ר' נחמיה, זאגט יעצט ר' נחמיה, ר' נחמיה מ'עט זעהן קריגט זיך אויף די תנא קמא, ס'איז דא א תנא קמא ר' נחמיה קריגט זיך אויף אים,

ר' נחמיה זאגט אז א בוים וואס מאכט כעין שתי בריכות, וואס טייטש אז נישט אלע פירות ווערן געצייטיגט צוזאמען, נאר ס'ווערט געצייטיגט אפאר מאל א יאר, איז ביי דעם זאגט ר' נחמיה, מ'גייט טאקע בתר חנטה וואס האט חונט געווען פאר חמשה עשר בשבט און וואס האט חונט געווען נאך חמשה עשר בשבט, אבל אילן העושה בריכה אחת, אבער א בוים וואס אלע פירות ווערן געצייטיגט צוזאמען, און מ'נעמט אראפ אלע פירות פון בוים צוזאמען, כגון און ער רעכנט אויס דקלים, וזיתים וחרובין, כל מיני ביימער אזעלכע, איז אף על פי שחנטו פירותיהן קודם חמשה עשר בשבט, מתעשרין לשנה הבאה, אפילו די בוים האט געמאכט א חנטה פאר חמשה עשר בשבט, רעכנט מען עס נישט פאר חמשה עשר בשבט, נאר די בוים רעכנט מען אויף נאך חמשה עשר בשבט, טאמער פארשטייט זיך די לקיטה איז געווען נאך חמשה עשר בשבט פארוואס? ווייל ר' נחמיה זאגט ביי אזא בוים גייט מען בתר לקיטה, פארוואס טאקע? איז ווי רש"י איז מסביר אזוי אז בעצם האלט ר' נחמיה אז ביי אלע ביימער וואלט מען געדארפט גיין בתר לקיטה, נאר וואס חזל האבן חושש געווען טאמער מ'וועט גיין ביי יעדן בוים בתר לקיטה, איז דא געוויסע ביימער וואס מ'איז נישט מלקט די בוים אויף איין מאל, מ'איז מלקט צוביסלעך צוביסלעך, ס'עט זיין א צומישעניש, ס'וועט געוויסע זאכן וועט מען מלקט זיין פאר ראש השנה, געוויסע נאך ראש השנה, ס'עט זיך אויסמישן, דערפאר האבן חזל געזאגט לאז אפ, מ'גייט נישט בתר לקיטה, מ'גייט בתר חנטה, פארוואס? אזוי די חנטה איז אויף איין רגע, ווייסט מען ווען איז געווען די חנטה, נישט מ'דארף האלטן חשבון ווען מ'האט מלקט געווען יעדע פרי, דאס איז ביי א בוים וואס איז כעין שתי בריכות, וואס טייטש א בוים וואס ווערט געצייטיגט טאקע געוויסע פירות ווערן געצייטיגט יעצט מ'איז מלקט יעצט, געוויסע פירות איז מלקט שפעטער, אזא סארט בוים דארף מען זאגן בתר חנטה, אבער א בוים וואס איז נאר בריכה אחת די גאנצע בוים ווערט געצייטיגט די זעלבע רגע, מ'פליקט אפ אלע פירות פון בוים צוזאמען, דארט האט נישט אויסגעפעלט צו גיין בתר חנטה, און דארט זאגט טאקע ר' נחמיה אז מ'גייט בתר לקיטה, ווייל מ'איז טאקע מלקט די גאנצע בוים אויף איינמאל. זאגט יעצט די גמרא, אמר ר' יוחנן, נהגו העם בחרובין כר' נחמיה, אז טאקע ביי באקסער ביימער האט זיך די פאלק געפירט ווי ר' נחמיה, מען געגאנגען בתר לקיטה, נישט בתר חנטה. איתיביה ריש לקיש צו ר' יוחנן, פרעגט ריש לקיש אויף ר' יוחנן פון א משנה, שטייט אין די משנה אין שביעית, בנות שוח, בנות שוח, דאס איז א סארט תאנה בוים, איז שטייט דארט אין די משנה שביעית שלהן שניה מפני שעושות לשלש שנים, וואס טייטש די שמיטה פון די בוים איז נישט די יאר פון שמיטה, נישט די נעקסטע יאר, נאר די יאר דערנאך, וואס טייטש, צוויי יאר נאך שמיטה איז אלע תאנים וואס וואקסט אויף די בוים האט א דין פון שמיטה א קדושת שמיטה פארוואס ווייל די סדר פון די בוים איז אז ס'איז חונט און צוויי יאר שפעטער וואקסט עס און במילא די בוים האט חונט געווען שמיטה צוויי יאר שפעטער האט עס געוואקסן איז אזא פירות וואס האט חונט געווען שמיטה טאר מען נישט עסן ס'טייטש די אלע פירות וואקסט צוויי יאר נאך שמיטה האט חונט געווען שמיטה במילא האט עס א קדושת שמיטה יעצט די בוים די בנות שוח איז א בוים וואס א בריכה אחת וואס טייטש מ'איז מלקט אלע תאנים אויף איינמאל פון דעסטוועגן זעהט מען מען גייט בתר חנטה, נישט בתר לקיטה, איז א קשיא פון ר' נחמיה, אזוי פרעגט ריש לקיש צו רבי יוחנן, וויאזוי זאגסטו רבי יוחנן, נהגו העם, כר' נחמיה, כ'האב א קשיא פון א משנה, אישתיק איז רבי יוחנן שטיל געבליבן, אמר ליה רבי אבא הכהן לרבי יוסי הכהן, האט רבי אבא הכהן געפרעגט פון רבי יוסי הכהן, אמאי אישתיק, פארוואס איז רבי יוחנן שטיל געבליבן, ער וואלט געקענט זאגן לימא ליה, אמינא לך אנא ר' נחמיה, ואת אמרת לי רבנן, איך זאג דיר ר' נחמיה, די פאלק האט זיך געפירט ווי ר' נחמיה, פרעגסטו מיר א קשיא פון א משנה, די משנה גייט כשיטת חכמים, וועלכע חכמים? איז אזוי ווי אונז האמער געשמועסט, ס'איז דא א תנא קמא וואס קריגט זיך אויף ר' נחמיה, וואס ר' נחמיה זאגט דאך במה דברים אמורים באילן שעושה שתי בריכות צו וועמען רעדט ער צום תנא קמא, די תנא קמא האלט מען גייט אלעמאל בתר חנטה, און ממילא קען רבי יוחנן זאגן צו ריש לקיש, די משנה וואס דו ברענגסט איז טאקע כשיטת חכמים, איך זאג מ'האט זיך געפירט ווי ר' נחמיה, נישט קיין קשיא, איז רבי יוסי מסביר ניין משום דאמר ליה אז ריש לקיש קען ענטפערן שבקת רבנן ועבדת כר' נחמיה, וואס לאזסט איבער די חכמים און פירסט זיך ווי רבי נחמיה? מען דארף זיך פירן ווי די רבנן, מען דארף זיך פירן ווי די חכמים, ווי א שיטת רבים. פרעגט אבער ווייטער רבי אבא, ולימא ליה, קאמינא לך, נהגו, ואת אמרת לי איסורא? וואסער מין קשיא דאס, וואלסט דיך געדארפט פירן, מען דארף זיך פירן, איך זאג דיר וויאזוי מען פירט זיך, פרעגסט מיר א קשיא פון א מעשה אז ס'איז דא א יחיד ורבים? מען פירט זיך אזוי ווי רבי נחמיה. זאגט אבער ווייטער רבי יוסי ניין, ווייל דאמר ליה ריש לקיש קען ענטפערן, במקום איסורא, כי נהגו, שבקינן להו, וואס טייטש, דו וואלסט געדארפט מוחה זיין, דו זעסט מען פירט זיך ווי ר' נחמיה, פארוואס שטעלסטו זיי נישט אפ? זאגט אבער ווייטער רבי אבא, ולימא ליה כי אמינא לך אנא מעשר חרובין דרבנן, ואת אמרת לי שביעית דאורייתא? זאגט רבי אבא, פארוואס האט רבי יוחנן נישט געענטפערט, איך פארשטיי נישט וואס דו ווילסט פון מיר, פרעגסט מיר א קשיא פון א משנה, וואס שטייט אין יענע משנה, לגבי שמיטה, גייט מען בתר חנטה, שמיטה איז א דאורייתא'דיגע דין, אוודאי ביי דאורייתא'ס גייט מען בתר חנטה, ר' נחמיה האט גערעדט פון א דרבנן'דיגע דין, פון מעשר, מעשר ביי רוב פירות, דאך א דרבנן נאר ביי דגן תירוש ויצהר איז דאורייתא, איז ממילא פרעג נישט קיין קשיא אויף דרבנן דאורייתא, ביי דאורייתא גייט מען טאקע בתר חנטה, אבער ביי דרבנן'ס קענען חז"ל זאגן מען גייט בתר לקיטה. איז אויף דעם אלא אמר רבי אבא הכהן, תמיהני אם השיבה ריש לקיש לתשובה זו. וואס טייטש רבי יוחנן וואלט געקענט האבן אזא מין גוטע טענה אויף דעם אויף ריש לקיש'ס קשיא, אז ס'מיר א גרויסע פלא טאמער ריש לקיש האט בכלל געפרעגט עפעס צו רבי יוחנן, פרעגט די גמרא אם השיבה, הא אותבה, ריש לקיש האט געפרעגט, ער האט געפרעגט פון די משנה מ'האט דאך געזען די מעשה, אלא אימא, אם קיבלה רבי יוחנן אם לא קיבלה, וואס טייטש רבי אבא הכהן האט זיך מסתפק געווען, צו דאס אז רבי יוחנן איז שטיל געבליבן איז טאקע פשט ווייל ס'איז אים געפאלן די קשיא פון ריש לקיש ער האט נישט געהאט וואס צו ענטפערן, אדער פשט איז ער האט אזוי מין געהאלטן אז ס'איז נישט קיין קשיא, ווייל וואס איז די צושטעל א דאורייתא צו דרבנן, שמיטה, צו מעשר, אז ער האט אפילו נישט געהאלטן ביים אים ענטפערן ווייל ער האט געהאלטן ס'איז בכלל נישט קיין קשיא וואס פאדערט זיך אויף דעם א תשובה, דאס איז געווען די ספק פון רבי אבא הכהן.